מ'וויל היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ"ב פרשת ויקרא די ערשטע שיחה אויף פרשת ויקרא מיטן אויבערשטנס הילף הייבן מיר היינט אן א נייעם חומש חומש ויקרא האבן יענע וואך גענדיגט ויקהל פקודי מיר וועלן לערנען א שיחה אין פרשת ויקרא זייער א געוואלדיגע געשמאקע שיחה דער רבי וועט ארויסברענגען בעיקר אט דער חומש פון די קרבנות א נייעם חידוש, א געשמאקן ווארט און א טיפן ווארט, וואס איז בכלל דער ענין פון קרבנות, און צו דערצו אויכעט וואס איז דער חילוק פון תינוקות, ווי מיר זעהן דער מדרש לכאורה מאכט א חילוק פון תינוקות ביז גדולים, וואס איז דער חילוק פון זיי, וואס איז די מעלה אין תינוקות. אות א', עס שטייט אין מדרש, ער ברענגט אראפ א מדרש ויקרא רבה, אמר רב אסי, מפני מה מתחילין לתינוקות בתורת כהנים, ואין מתחילין בבראשית. דער מדרש זאגט, אז רב אסי האט געזאגט פארוואס הייבן אן תינוקות צו לערנען חומש ויקרא, ס'ווערט אנגערופן תורת כהנים, וואס די כהנים מאכן דאך די קרבנות, פארוואס הייבן זיי נישט אן בראשית, אלא שהתינוקות טהורים והקרבנות טהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. דער ענטפער איז פארוואס הייבן זיי אן מיט תורת כהנים נישט מיט בראשית, ווייל תינוקות זענען דאך טהור, און די קרבנות זענען טהור, זאלן קומען טהור'ע, און זאלן זיך מתעסק זיין אין טהור'ע. פרעגט דער רבי, וואס מיינט והקרבנות טהורים? וואס מיינט עס והקרבנות טהורים? איז א טייל פון מפרשים זאגן אז דאס מיינט אז קרבנות דארפן געבראכט ווערן בטהרה, מען ברענגט א קרבן דארף מען זיין בטהרה נישט בטומאה לויט אנדערע מפרשים אז דורך קרבנות ווערט מען טהור פון חטא ווער ברענגט א קרבן בדרך כלל ברענגט מען דאך א קרבן די אלע קרבנות ברענגט א חטאת אשם אשם תלוי עולה די אלע זאכן ברענגט דאך אויף צו מכפר זיין זאגן זיי אז דורך די קרבנות ווערט מען טהור פון דעם חטא איז אדער איין פירוש איז אז מען דארף ווערן געבראכט בטהרה און דער צווייטער איז אז די קרבנות ברענגען אז מען ווערט ריין פון דעם חטא. עס הייסט אז לויט ביידע פירושים גייט עס אויפן מענטשן, אדער ער זאל ברענגען בטהרה, און דער צווייטער פירוש איז אז ער ווערט אליין טהור, ער ווערט טהור פון דעם חטא דורכ'ן ברענגען א קרבן. זאגט דער רבי, ביידע פירושים זענען אבער לכאורה נישט גלאטיג, פון לשון המדרש, והקרבנות טהורין, איז משמע, אז דא רעדט מען וועגן די קרבנות עצמן, מען רעדט נישט דא וועגן די מענטשן, לויט ביידע פירושים פריערט איז אויסגעקומען, לויט ביידע מפרשים, מען רעדט וועגן די מענטשן, דער רבי זאגט פון לשון המדרש, שטייט דא לשון והקרבנות טהורין, איז משמע, אז דא רעדט מען וועגן די קרבנות עצמן, אז זיי זענען טהורין, און נישט וועגן די וואס ברענגען זיי מ'רעדט וועגן דעם קורבן און נישט וועגן די וואס ברענגען זיי זאגט דער רבי אז בפשטות קען איך נישט אננעמען מיט די צוויי פירושים און אויב איך זאג אז דער פירוש פון די קורבנות טהורים אז ס'גייט אז די קורבנות זענען יא טהורים איז אויב אזוי מאידך אויב איך זאל וועלן לערנען כפשוטו כמשמעו ווי ס'ווייזט זיך ווי מ'לערנט אין מדרש אז טהורין באציט זיך אויף די קרבנות עצמם איז אויך נישט גלאטיג מ'קען דאס אויך נישט לערנען מען געפינט נישט אז תורה זאל ביי קרבנות נוצן די הגדרה פון טהורין מען געפינט אז קרבנות דארפן זיין תמימים מובחרים וכו' דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אכט אז ס'איז א מצות עשה ווי דער רמבם פסקנט אז עס דארף זיין תמימים מובחרים וכו' אבער נישט דעם גדר פון טהורים ווי קען מען זאגן אז דער טהורים גייט אויף די קורבנות סאו קומט אויס אז לויט ווי די מפרשים לערנען אז לויט ביידע מפרשים אז עס גייט אויפן מענטשן אדער אז זאל זיין בטהרה אדער אז ער ווערט טהור פונעם חטא זאגט דער רבי איך קען עס נישט לערנען ווייל שטייט דאך קלאר והקורבנות טהורים אויב איך וויל לערנען קורבנות טהורים אז ס'גייט אויף די קורבנות איז אויך נישט פארשטאנדיג וואו נוצט מען די הגדרה פון טהורים אויף קורבנות אין טהורים אין קורבנות זעט מען אז ס'ווערט גענוצט תמימים מובחרים אבער נישט די זאך אינגאנצן האבן מיר א שאלה וואס מיינט דער עניין פון קורבנות טהורים אות ב' לכאורה דער רבי וועט ברענגען א לכאורה ענטפער עפעס און וועט עס אפפרעגן אז מען קען עס נישט נוצן לכאורה וואלט מען געקענט לערנען אז דער גדר פון טהורים דא אין מדרש איז מתאים דערמיט וואס חזל זאגן וועגן די קרבנות פון לפני מתן תורה די גמרא אין זבחים רעדט וועגן די קרבנות וואס איז געווען פאר מתן תורה וואס שטייט דארטן אז הכל כשרים לקרב אלץ איז כשר צו ברענגען אויף א קרבן, בהמה, חיה, ועוף, אלע סארטן בהמות, אלע סארטן חיות, אלע סארטן עופות, זכרים און נקבות, תמימים און בעלי מומים. היינט איז דאס נישט שייך, ווען ס'איז א בית המקדש איז געווען אדער משכן איז נישט געווען שייך צו ברענגען אזעלכע זאכן, פאר דעם ענין וואס איז געווען פאר מתן תורה האט געקענט זיין אזא סארט אופן פון זכרים ונקבות תמימים בעלי מומין אבער עס איז געווען איין תנאי איז געווען דארטן טהורים אבל לא טמאים עס האט געדארפט זיין טהורים אבער נישט קיין טמאים דאס הייסט אז דער גדר פון קרבנות פאר מתן תורה איז טהורים דארטן שטייט נישט תמימים, ס'קען זיין אפילו איינער וואס איז א בעל מום. מה שאין כן, היינט נאך מתן תורה, ניצט די תורה אלעמאל דעם גדר פון תמימים, מובחרים, מען ניצט נישט דעם לשון פון טהורים. עס קען זיין אז דאס וואס מען זאגט דא אז קרבנות טהורים, אז מען רעדט וועגן די קרבנות וואס איז געווען פאר מתן תורה. און די שייכות פון די קרבנות פאר מתן תורה לענייננו, לכאורה וואס א שייכות האט עס, פאר וואס דארף דער מדרש זאגן אלא שהתינוקות טהורים והקרבנות טהורים, ווען מען רעדט וועגן די קרבנות פון פאר מתן תורה, זאגט דער רבי, מען קען ענטפערן אויף דעם, וואס דא רעדט זיך וועגן תינוקות, זיי זענען דאך קטנים, וואס זענען נישט מחויב אין קרבנות, און דער רבי ברענגט אראפ אין הערה עלף, אז זיי קענען גארנישט ברענגען קיין קרבן, נישט נאר זיי זענען נישט מחויב, נאר זיי קענען נישט ברענגען קיין קרבן, איז עס בדוגמא צו די קרבנות פון פאר מתן תורה, ווען ס'איז נאך נישט געווען קיין מצווה וחיוב אויף קרבנות. ווי מ'וועט לערנען ווייטער, די אלע קרבנות וואס מ'לערנט וואס איז געווען פאר מתן תורה, איז נישט געווען קיין ציווי, ס'איז געווען א זאך וואס זיי האבן געברענגט פון זיך אליין האבן זיי געברענגט דעם קרבן. מילא, דערפאר קען זיין, שטימט דאס אז מ'קען ענטפערן לכאורה, דאס וואס שטייט הקרבנות טהורים, גייט עס טאקע אויף די קרבנות טהורין, וואס בשעת וואס איז געווען פאר מתן תורה, האט געדארפט זיין דער ענין פון טהורין,

וואס איז מיט תורת כהנים אין די תורה אין חומש ויקרא וואס דאס רעדט דארט וועגן דעם ציווי פון די קורבנות וואס אנטהאלט די דינים פון קורבנות פון נאך מתן תורה מ'הייבט אן מיט א קינד לערנען ויקרא ווייל דאס איז דער עניין פון תורת מ'הייבט אן מיט תורת כהנים וואס דער ווארט דאך תורת כהנים די דינים פון די קורבנות איז ווי פאסט דארט דער פארגלייך פון קטנים צו קורבנות שלפני מתן תורה קען איך עס נישט ענטפערן בלייבט נאך ווייטער די שאלה וואס מיינט דער עניין פון קורבנות טהורים זאגן אז ס'רעדט זיך אויף דעם גברא אין ביידע ערטער אדער ער דארף זיין טהור אדער אז מיט דעם וואס ער ברענגט ווערט ער טהור פון די חטא קען מען נישט זאגן ווייל אין פשוטו של מקרא שטייט אין מדרש והקורבנות טהורין די קורבנות זענען טהור און אויב איך וויל לערנען אז די קורבנות זענען טהור וואס א סארט לשון איז דאס? מען ניצט קיינמאל נישט דעם לשון אין אין דעם מען ניצט אלעמאל ווען ניצט מען מובחרים תמימים אבער נישט דעם ענין פון טהורים שטייט נישט אין קיין ארט וועגן קרבנות טהור בלייבט אונז ווייטער די שאלה וואס מיינט דער מדרש מיט דעם קרבנות טהור אות גימל יעצט וועט ער ברענגען א מדרש תנחומא און פרעגן אויף דעם אויכעט א שאלה לכאורה איז ער זיך סותר נאכדעם דער רבי וועט דאס מסביר זיין וועלן אלע שאלות אין א רגע ווערן פארשטאנדיג און מ'וועט זען דעם חידוש נפלא וואס איז דא אין דעם ענין פון קרבנות. אין תנחומא ווערט געבראכט דער אויבנדערמאנטער מאמר, תנחומא ברענגט דעם זעלבן מאמר וואס מ'האט געלערנט פריער, אמר רב אסי מפני מה מתחילין תינוקות בתורת כהנים, אבער בהמשך לזה איז דא נאך עפעס, בהמשך לזה שטייט, לפיכך אני מעלה עליהם כאילו הם עומדים ומקריבים לפני הקרבנות, ווען די קינדער הייבט מען אן מיט זיי לערנען חומש ויקרא מ'הייבט נישט אן בראשית פאר וואס ווייל זיי זענען טהורים יבואו ויתעסקו בטהורים און נאך דעם זאגט ער ווייטער דערפאר איך איך רעכן זיי אזוי ווי זיי וואלטן געשטאנען פאר מיר און מקריב געווען קרבנות והודיעך און ער קומט דא מודיע זיין זאגט דער מדרש תנחומא שאף על פי שחרב בית המקדש ואין קרבן נוהג דער בית המקדש איז דאך חרב און ס'איז נישטא קיין קרבנות איז אילולא התינוקות שקוראים בסדר הקרבנות לא היה העולם עומד. ווען חס ושלום עס איז נישטא, א קרבן איז נישטא, אבער ווען נישט די קינדער וואס זיי זיצן און לערנען חומש ויקרא, אין העולם עומד, דער עולם איז געשטאנען אויף דעם אויף דעם אויף דעם זכות פון די קרבנות, יעצט אז עס איז נישטא קיין קרבנות, שטייט עס אין דעם זכות פון די תינוקות וואס זיי הייבן אן לערנען חומש ויקרא. זאגט דער רבי א שווערע שאלה, איז תמוה. ממש א געוואלדיגע שאלה פון תנחומא. דער מדרש תנחומא אליין איז דערנאך ממשיך. לפיכך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. דערפאר זאגט דער אויבערשטער צו די אידן, בני, נישט נאר קינדער, בני אלע אידן, אם אתם עוסקים בפרשת קרבנות, מעלה אני עליכם כאילו אתם מקריבים קרבן וכו'. זע איך דאך אז נישט נאר אויף די קינדער ביסט דאך סותר אליין אז יעדער וואס איז עוסק בפרשת קורבנות נישט נאר תינוקות איז מעלה אני עליו כאילו ער איז מקריב א קורבן בפועל און ווי שטימט דאס מיט דעם וואס דער מדרש זאגט פריער אז אילולא התינוקות נאר תינוקות דווקא שקוראים בסדר הקורבנות לא היה העולם עומד איז ער זיך סותר מתחילתו ועד סופו ער הייבט אן אין דעם זעלבן מאמר פאר וואס הייבט מען אן לערנען ויקרא מיט די קינדער דערנאך זאגט ער אז דער אייבישטער איז מעלה עליהם אזוי ווי זיי וואלטן מקריב געווען א קורבן און אז וויבאלד אז ס'איז נישטא קיין בית המקדש איז מיט דעם אילולא חס ושלום ווען די קינדער לערנען נישט קען נישט זיין די וועלט גלייך נאך דעם רעדט ער וועגן די גרויסע אויכעט מוז מען זאגן איך מוז קומען צו א מסקנה דער דער דער דער תנחומא האט דאך געוואוסט וואס ער שרייבט ער האט געשריבן דאס און ער האט געשריבן דאס וואס איז דער הסבר מוז איך קומען צו א מסקנה אז אינעם אויפטו פון כאילו מקריבים קורבן איז דא א מעלה ויתרון אינעם לימוד התינוקות בתורת כהנים לגבי דעם לימוד פון כל אדם יעדער איינער א גדול און א קטן ווען זיי לערנען תורת כהנים איז אין זיי ברענגען זיי דעם עניין פון כאילו מקריבים קורבן און פון דעם שטייט די וועלט וואס דא א חילוק פון די קינדער ביז די גרויסע. דווקא ביי זיי טוט זיך דאס אויף אין א שלימות'דיגן אופן, וואס פארזיכערט אז דער עולם איז עומד. און דערפאר הייבט אן דער מדרש, לכתחילה דער מדרש תנחומא זאגט אז ס'איז וועגן די קינדער, ווייל ביי זיי איז דאס אין א סאך א העכערן אופן, ס'איז אין א שלימות'דיגן אופן, און דאן זאגט ער אז דער אייבישטער אליין זאגט אז ס'גייט בני אז אלע אידן ביי זיי איז דאס שייך, באט נישט אינעם זעלבן שלימות'דיגן אופן ווי ביי די תינוקות. די אויס דאלער דער רבנים צו מאס זיין די מיניאן וועי באזע וואס איז דער חילק פון תנויקוס מיט גדולי פארוואס באט תנויקוס איז דאס וואס אסאלט אויף נישט שטיימוס און נישט באט די גדולי די אויס דאלער דער רבנים צו מאס זיין וואס איז בכלל דער עניין פון קורבנות נאך דעם מיטן קענען צוריק קומען און פארשטיין די שיילעס וואס מיינט דער עניין פון וועס אסקו בתאורין אויף ווען מען גייט עס אויף די תאורין שטייט דער לאשא קורבנות תאורין די זאל מיר זאך האט נכד קענען פארשטיין וואס איז דער חילוק פון תינוקות ביז גדולים וועט מען דאס פארשטיין בהקדים הביאור מיט קודם מקדים זיין דעם ביאור אין דעם אויבנדערמאנטן מאמר חז"ל אז פאר מתן תורה האט מען געקענט מקריב זיין קרבנות פון אלע מינים טהורים וואס דאס לערנט מען אפ פון נח'ן ביי וועמען עס שטייט מכל הבהמה הטהורה שטייט ביי נח מכל הבהמה הטהורה ווייסט מען אז מען קען ברענגען פון אלע מינים טהורים

אז מען קען ברענגען קרבנות פון די קרבנות טהורים, ס'איז נאך נישט געווען קיין תורה, ס'איז נאך נישט געווען קיין טהורים. און די גמרא איז מסביר, וואס ענטפערט די גמרא? אז דער ענין פון טהורים דעמאלט איז געווען מאותן שעתידין ליטהר. די תיבה האט אריינגענומען אין זיך מכל הבהמה הטהורה געווען זיבן, פון די אנדערע איז נישט געווען זיבן, פון דעם איז געווען זיבן. וואסערע זענען געווען זיבן? פון די וואס זאלן ווערן טהור ביי מתן תורה. ווי די גירסה אין גמרא, און ווי רשי ברענגט בפירושו על התורה, רשי ברענגט עס אין חומש אין פרשת נח, וואס הייסט עס מכל הבהמה הטהורה, פון די וואס עתידין ליטהר, דאס הייסט, א געוואלדיגער חידוש, א געוואלדיגע שאלה אין דעם ענין פון וואס הייסט אז ביי נח'ן, איז שוין געווען דער ענין פון טהורים, אבער עס איז דאך נאך געווען פאר מתן תורה, ווי שטימט דאס, וואס טוט זיך דא? דאס הייסט אז אין די קרבנות פון נח פאר מתן תורה, איז געווען א דבר והיפוכו, געווען א זאך און א פארקערטע זאך, איינער איז סותר די אנדערע זאך, ווי קען עס זיין? דער רבי וועט עס מסביר זיין מיט טוב טעם, ווי עס איז נישט סותר איינע די אנדערע. וואס איז די סתירה? די קרבנות וואס נח האט געבראכט זענען נישט געווען אן ענין פון קיום מצוה, ס'איז נישט געווען קיין קיום מצוה, ווי דער רבי ברענגט אראפ אין הערה ניינצן אמר האט זיך געמאכט א חשבון לא ציוה לי הקדוש ברוך הוא להכניס מאלו זיין זיין אלא כדי להקריב קרבן מהם נח האט אליין געזאגט פארוואס האט דער אויבערשטער מיר געהייסן אריינלייגן זיבן זיבן איך זאל קענען ברענגען א קרבן פון זיי אבער נישט אז ס'איז געווען א מצווה בפרט אז מען געפינט נישט אז נח זאל האבן מקיים געווען כל התורה כולה עד שלא ניתנה שטייט נישט אויף נח'ן קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה שטייט אויף אברהם יצחק ויעקב שטייט נישט אויף אים ס'איז געווען על דרך ווי מ'געפינט אין אלע צייטן, אויך פאר מתן תורה, אז בני אדם און אפילו אדם עצמו האבן געבראכט קרבנות להשם, מצד זייער אייגענעם הרגש צוליב פארשידענע סיבות, יעדער איינער האט געהאט אנדערע סיבות פארוואס ער האט געברענגט א קרבן, און אדם עצמו האט געברענגט א קרבן, צייכנט דער רבי אן, גמרא אין שבת דף כ"ח עמוד ב', אז ער האט געברענגט א קרבן, איז די קרבנות וואס זיי האבן געברענגט איז נישט געווען קיין מצווה. וויבאלד אבער אז נח האט געבראכט נאר מאותן שעתידין ליטהר, האט ער געברענגט פון די וואס זיי גייען ווערן טהור ביי מתן תורה, איז פון דעם גופא מוכח אז דאס וואס ביי נוח'ן איז נישט געווען קיין חילוק צווישן בהמות טהורות און טמאות, ווי די גמרא פרעגט, ומי הוו טמאין וטהורין בההיא שעתא, צו דען איז געווען טהור און טמא איז דאך נישט געווען קיין תורה נאך. איז דאס נאר וואס די גמרא פרעגט ומי הוו טמאין וטהורין בההיא שעתא איז דאס נאר בנוגע לאכילה צו עסן איז נישט געווען קיין חילוק פון טהורין ביז טמאין און כיוצא בזה נאך זאכן אבל אבער די הבדלה פון טהורין וטמאין על שם העתיד איז שוין ביי אים יא געווען און דער רבי לייגט צו אין די הערה שכל שהתיבה קולטתן בידוע שהוא טהור אין התיבה קולטתן בידוע שהן טמאים זעה איך אז עס איז שוין יעמאלט געווען דער עניין פון טוהר און טמא נישט אויף דעם עניין פון אכילה או כיוצא בזה אבער עס איז געווען א הבדלה פון טהורים און טמאים פארוואס על שם העתיד במילא זעט זיך דאך דא ארויס אז ס'קומט אויס אז ביי נח'ן איז געווען א סתירה פון איין זייט איז דאס נישט קיין מצוה פון צווייטן זייט האט ער שוין געהאט אין זיך דעם ענין פון שם העתיד פון נאך מתן תורה ווי גייט עס צוזאמען קומט אויס אז פון נח'ן איז שוין געווען א התחלה אויף גדרי התורה ביי נח'ן האט זיך שוין אנגעהויבן דער ענין פון גדרים פון תורה אף על פי אז ער איז געווען קודם מתן תורה, און נאך מער, ער איז דאך געווען אפילו פאר דעם זמן האבות, וואס זייער הנהגה איז געווען על דרך ווי נאך מתן תורה, ווי ס'שטייט קלאר און די גמרא זאגט אין יומא און קידושין, קיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, איז ער געווען נישט נאר פאר מתן תורה, נאר נאך געווען אויכעט פאר די אבות. מהאי טעמא האט ער געבראכט א קרבן דווקא פון טהורים מאותן שעתידין לטהר. דאך נישט פארשטאנדיג וואס טוט זיך אבער. זעט מען אבער אז נח האט שוין געהאט א שייכות צו דעם ענין פון מתן תורה, אז די קרבנות וואס ער האט געברענגט איז געווען דווקא מהטהורים ולא מהטמאים. וויבאלד אז די שייכות פון נח'ן צו גדרי התורה געפינט מען נאר בענין הקרבנות, נישטא אין קיין אנדער ארט וואס מען געפינט א שייכות ביי נח'ן וואס האט געהאט א שייכות נאך מתן תורה די איינציגע זאך וואס האט געהאט א שייכות איז ביי קרבנות אז קרבנות האט ער געדארפט ברענגען מן הטהורים וואס איז געווארן טהור ביי מתן תורה יש לומר אז דאס איז דערפאר ווייל דווקא דער עניין פון קרבנות איז באויפן מיוחד שייך אויך איידער מ'האט באקומען די תורה מתן תורה קרבנות האבן אין זיך אזא סארט ערשטנס זעט מען א קשר פון די קרבנות פון נח'ן צו מתן תורה, מוז מען צוקומען צו א מסקנא אז אין די אז אין קרבנות בכלל האבן א קשר צו פאר מתן תורה איז שוין געווען דער ענין פון ברענגען קרבנות נאר פון טהורים, פארוואס? ווייל מען זעט דאך דעם ענין פון קרבנות, ס'האט אין זיך א זאך וואס איז העכער פון תורה. ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין אין אות ה', וועט דער רבי עס מסביר זיין. איינע פון די ביאורים וואס מען קען אין דעם זאגן דארף איך האבן א ביאור אויף דעם וואס איז דאס נישט פארשטאנדיג ער האט נישט קיין מצוה פון דעסוועגן קרבנות האט מען אים שוין געגעבן א א א א מושג און עס האט שוין א גדר פון מתן תורה איינע פון די ביאורים וואס מען קען אין דעם זאגן קרבנות אויך פון נאך מתן תורה אף על פי אז זיי זיינען פון תריג מצוות התורה דער רבי גייט געפינען א זאך וואס מען זעט אין קרבנות נאך מתן תורה אז זיי זענען עכט העכער פון תורה דערפאר איז דאס די איינציגע זאך וואס ביי נח'ן איז דאס געווען אין א אויפן פון תורה דווקא אזוי ווי נאך מתן תורה קרבנות אויך פון נאך מתן תורה אף על פי אז זיי זיינען פון תריג מצוות התורה זיינען זיי אבער בפעולתם ובמילא במהותם אין די פעולה פון דעם קרבן און אין מהותם אין דעם מהות אין דעם עצם פון דעם קרבן זענען זיי העכער פון תורה ומצוות און דערפאר זענען זיי מכפר און משלים א חיסרון שעל ידי העדר התורה ומצוות דער אלטער רבי זאגט אין אגרת התשובה אז דער ענין פון קרבן איז א זאך וואס איז העכער פון תורה, און די ראיה איז זייער גוט, ס'קען מכפר זיין און ס'קען משלים זיין וואס א איד האט געטון נישט ווי די תורה זאגט, איז א ראיה אז ס'איז העכער, ס'קומט פון א העכערע דרגה פון תורה, ווייל איך זע דאך אז ס'קען מכפר זיין אויף נישט מקיים זיין די תורה. בסגנון אחר, זאגן עס אין אן אנדערע שפראך זאגט דער רבי, אויף אן אנדער אופן, ווען א איד ברענגט א קרבן לה', דריקט ער דערמיט אויס זיין זיין קרוב לה', קרבן מלשון קרוב ער דריקט אויס מיט דעם זיין זיין נאנט צום אייבערשטן זיין פארבונד מיט דעם אייבערשטן וואס ער האט וואס ער האט פארבונד ברענגט ער רופט ער ארויס מיט דעם וואס ער ברענגט א קרבן ברענגט ער ארויס מיט דעם וואס ער האט בעצם אלס א איד וועלכע איז נישט תלוי אין קיום התורה והמצוות. א איד איז קשור צו דעם אייבערשטן נישט אלס דעם ענין פון תורה ומצוות. דער עצם פון א איד איז קשור מיט דעם אייבערשטן אן תורה ומצוות, איז נישט תלוי אין תורה ומצוות. כשם ווי דעם פארבונד ווערט, וכשם ווי דער פארבונד ווערט נישט אויפגעטון דורך קיום התורה ומצוות, דער פארבונד פון עצם א אידן ווערט נישט אויפגעטון דורך תורה ומצוות, אזוי ווערט ער אויך נישט געמינערט דורך העדר קיומם, ער ווערט נישט ווייניגער דער קשר פון א אידן מיטן אייבערשטן פון נישט מקיים זיין די מצוות, דער עצמיות'דיגער פארבונד פון א אידן מיטן אויבערשטן איז העכער פון תורה און מצוות, ועל דרך מה שנאמר, ס'דא א פסוק אין פרשת ראה, און די גמרא זאגט אין קידושין, שטייט א פסוק בנים אתם לה' אלוקיכם, זאגט די גמרא, אף על פי שחטאו בני הם, קינדער, קשר מיטן אייבערשטן האט נישט צו טון צו חטאו צו נישט חטאו. און דאס איז דער טעם פארוואס קרבנות זענען מכפר אויף א חטא ועוון. יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס א קרבן קען מכפר זיין אויף חטא ועוון. בשעת א איד איז חס ושלום עובר אויף רצונו יתברך, און ער איז פוגם רחמנא ליצלן אין זיין התאחדות מיטן אויבערשטן וועלכע קומט דורך תורה ומצוות, וואס איז תורה און מצוות? מצוות קומט פונעם לשון, דער רבי שרייבט אין די הערה, לשון קומט פון דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה, צוותא, צוותא מיינט צוותא וחיבור, איז דא א קשר פון א אידן צום אויבערשטן דורך תורה און מצוות. בשעת ער האט פוגם געווען רחמנא ליצלן, קען ער דאך מתקן זיין דורך קרבנות. אבער וואס דורך קרבנות? דורך מעורר און מגלה זיין דורך הקרבת הקרבן, דעם עצמות'דיגן פארבונד פון א איד מיט'ן אויבערשטן, אין וועלכן ס'איז נישט שייך קיין פגם. געוואלדיג! ווי קען א איד אז ער טוט אן עבירה, און ער האט פוגם געווען אין דעם קשר פון אים צום אויבערשטן מיט מצוה פון צוותא וחיבור, ווי קען ער עס טון? ער ברענגט א קרבן. וואס איז א קרבן? א קרבן דריקט אויס דעם עצם פון א אידן מיט'ן אויבערשטן. איז אז ער ברענגט א קרבן, איז מגלה דעם עצם ווי ער איז פארבונדן מיטן אויבערשטן, ממילא דאס מכפר אויפן פגם, דארט איז גארנישט שייך קיין פגם בכלל. דעם עצמיות'דיגן פארבונד פון א אידן מיטן אויבערשטן אין וועלכן ס'איז נישט שייך קיין פגם, און דאס איז מכפר, ווישט אפ דעם פגם פון דעם חטא ועוון. דער רבי ברענגט אראפ פון זוהר אין נײַן און צוואַנציק, דער רזא דקורבנא, דער סוד פון די קרבנות איז עולה, ס'איז עולה עד רזא דאין סוף, אסאך העכער ווי דעם ענין ווי תורה קומט אראפ דא למטה ווי ס'שטייט ביי קרבנות נחת רוח לפני שאמרתי און די אלע זאכן אין אות ו' וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז די מעלה אין קרבנות וואס איז דוקא ביי קרבנות אז דאס רופט ארויס דעם עצם קשר פון א אידן מיטן אויבערשטן נישט דער קשר וואס א איד האט מיטן אויבערשטן דורך תורה על פי הנ"ל לויט ווי מ'האט געלערנט ביז יעצט קומט אויך צו א תוספת הבנה אין דעם גאנצן עניין הקרבנות וואס לכאורה קען מען אין דעם פרעגן, א געוואלדיגע שאלה אין דעם ענין פון קרבנות, עס ברענגט זיך אין אסאך ערטער ברענגט זיך דער ענין, אז בשעת מען האט געברענגט דעם קרבן, לכאורה, יענער האט געטאן א עבירה, און ער ברענגט א קרבן און מען שעכט אים און ער ווערט מיט דעם יוצא, שטייט דארטן אז ער דארף זאגן כאילו ווי מען האט עס געמאכט צו מיר, אבער דער רבי וועט ארויסברענגען א טיפן געשמאקן טיפן ענין וואס איז דער ענין פון קרבנות, וואס קען מען פרעגן אויף קרבנות, ווי קומט עס אז דער קו העבודה וואס דער אויבערשטער האט איינגעשטעלט פאר א אידן זאל זיין דורך עבודת הקרבנות. וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם ענין וואס דער אויבערשטער האט געשטעלט פאר א אידן זיין עבודה אין דעם ענין פון קרבנות? וויאזוי? דורך שעכטן א בהמה וכו'. מען שעכט און מען שפריצט די בלוט און מען איז עס מקריב אויפ'ן מזבח. וואס ליגט דא באהאלטן אין דעם? און מען איז אים מקריב אויפ'ן מזבח. לכאורה וואלט געווען מער מתאים געווען אן עבודה רוחנית נישט קיין עבודה מיט די בהמה וואס דו ברענגסט זי ארויף און מ'שעכט עבודה מיט זיך דיין עבודה וואס איז די עבודה ווי די גמרא זאגט אין תענית עבודה שבלב וואס איז עבודה שבלב זו תפילה וכיוצא בזה מען זעט אז ס'איז נישטא קיין בית המקדש איז במקום קרבנות איז תפילות תיקנום פארוואס זאל נישט זיין אלעמאל דער ענין פון תפילות וואס דארף האבן דעם ענין פון קרבנות וואס ליגט דא באהאלטן מיט ברענגען א בהמה וואס ברענגט ארויס מ'דארף טאן די עבודה רוחנית, וואס דער עבודה רוחנית ברענגט ארויס די פארבינדונג פון א אידן מיט אלוקות אין א אופן גלוי יותר, ער זעצט זיך אוועק לערנען, ער זעצט זיך אוועק דאווענען, וואס דאס איז דער ענין פון אנשטאטס די קרבנות, תפילות במקום קרבנות תקנום, מ'שטעלט זיך אוועק דאווענען, ס'א רוחנית'דיגע זאך, וואס וועט ארויסברענגען אין פארבינדונג מיט דעם אויבערשטן אין א אופן גלוי, נישט ער קומט און ער ברענגט א קרבן און מ'שעכט אים אפ, האט געדארפט יעמאלט אויך זיין דער ענין. דער עיקר עבודה איז אין קורבנות, ס'איז בטל געווארן די קורבנות איז געקומען דער ענין פון תפילה במקום, לכאורה וואלט געפאסט יעדער מער אז ס'זאל זיין די עבודה מיט זיך אליין. בפרט אז קורבנות זיינען נישט אן ענין וואס איז אויסגעטיילט נאר פאר אידן, נישט קיין זאך וואס אויסגעטיילט נאר פאר אידן, אויך אומות העולם האבן די אפשריות צו מקריב זיין קורבנות.

איז דאך לכאורה זע איך דאך אז ס'איז נישט אויסגעטיילט קיין זאך פון אידן ס'איז נישט נאר אויסגעטיילט פאר אידן אויך אומות העולם האבן די אפשריות צו מקריב זיין קורבנות און אפילו בבית המקדוש קען מען אויך ברענגען דער רמב דער רבי ברענגט אראפ אין מנחות ווי שטייט אין מנחות די נודרים נדרים ונדבות כישראל איז וואס איז די מעלה אזוי שטארק אין קורבנות ס'וואלט געווען אסאך בעסער אסאך מער בגלוי דער רוחניותדיקער ענין ווען מ'זאגט אז מ'דארף זיך אוועקזיצן דאווענען נאכדעם דארף מען גיין לערנען נישט מען ברענגט א בהמה און מ'שעכט איר און און ס'איז בלוט און מ'שפריצט און מ'ברענט דאס וואס איז דאס על פי הנ"ל לויט וואס מ'האט שוין אוועקגעלייגט דעם יסוד פריערט איז דאס מובן און נישט נאר ס'איז מובן נאר ס'איז היא הנותנת דאס וועט אונז מסביר זיין וואס די מעלה פון קורבנות דווקא דערפאר וואס די התקשרות עצמית פון אידן מיטן אויבערשטן איז העכער פון דער התקשרות דורך זייער עבודה בתורה ומצוות, וויבאלד די התקשרות פון א אידן, וואס איז דער עצם התקשרות פון א אידן, איז העכער פון די עבודה תורה ומצוות ווי געזאגט פריער, און זי קומט דווקא מצד, פארוואס איז דאס? מצד בחירתו יתברך, ווייל דער אייבישטער האט אונז אויסגעקליבן, אויסגעקליבן מיינט אז מען האט צוויי זאכן די זעלבע זאך, און איך קלייב אויס די, איך ווייס נישט פארוואס. דער אייבישטער האט אונז אויסגעקליבן פון צוויי די זעלבע זאך וואס זעט מען איז דא א פסוק אין מלאכי אז כאטש אך עשיו ליעקב אף על פי כן ואוהב את יעקב פארוואס איז דאס איז א בחירתו של הקדוש ברוך הוא דער אייבישטער האט בוחר געווען אין אונז מהאי טעמא גופא וויבאלד דער אייבישטער האט בוחר געווען אין אונז דריקט זיך דאס אויס דווקא אין עבודת הקרבנות, וואו קען מען דאס זען? עבודת הקרבנות. וואס די זעלבע זאך ווי ביי בחירה, איז דער אייבישטער האט געמאכט אז די גופים, דער אלטער רבי איז מסביר, אז בחירה איז, בנו בחרת מכל העמים, איז דעם ענין פון אויף די גופים, ווייל אויב אויף די, אויב אויף די נשמה איז נישט קיין בחירה, א גוי האט נישט קיין נשמה, מיר האבן א נשמה, וואו איז די בחירה? ווען די צוויי גופים זענען די זעלבע,

אבער נאך נאר די עבודת הקרבנות פון אידן איז מעורר די התקשרות עצמית וואס איז מיט בחירתו יתברך וויבאלד דער אייבישטער האט בוחר געווען אין אונז אין אונזער גוף דערפאר איז טאקע דא דער רבי האט דאך געפרעגט די שאלה ביי די גוים איז אויך דא קרבנות ס'איז אין גאנצן אן אנדער סארט זאך ס'איז נישט די זאך אין גאנצן דער אייבישטער האט בוחר געווען אין אונז ווען מיר מאכן א קרבן דאס העכער ווי תורה און די העכסטע זאך וואס קען זיין

האט געזאגט פריער דעם לשון צו מכפר און ס'איז מאכט און ס'מאכט א השלמה אויך צו משלים דעם חיסרון וואס איז געווען אין העדר התורה ומצוות אויב אזוי דערמיט וועט מען פארשטיין פארוואס די קרבנות פון נוח פאר מתן תורה האבן געהאט א שייכות צו די קרבנות שלאחרי מתן תורה דער רבי וועט ניצן דעם ענטפער וואס האט פריער געזאגט וואסערע שייכות האט וואס דא שטייט קלאר אין מדרש אז יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים איי לכאורה שטייט אויך למה מתחילין בתורת כהנים וואס האט צו טאן מיט תורה וואסערע שייכות האט דאס מיט מיט דעם ענין פון די קורבן פון נוח יעצט וועט עס ווערן געשמאק פארשטאנדיג ביי נוח איז אויך געווען דער ענין פון די קורבנות אזוי ווי מתן תורה דערמיט וועט מען פארשטיין פאר וואס די קורבנות פון נוח פאר מתן תורה האבן געהאט א שייכות צו די קורבנות שלאחר מתן תורה ס'איז אין זיי געווען דער גדר פון טהורים על שם העתיד. דא וועט מען זען געשמאק, דערפאר פארוואס ווען די קינדער, ווען די קינדער לערנען, רופט מען עס אן דעם לשון פון יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים, און דער לשון איז געווען והקרבנות טהורים, ס'איז טאקע אנווייזן אויף די טהורים, אויף די קרבנות וואס נח האט געברענגט. וואסערע שייכות האט דאס? דאס וועט מען זען זייער געשמאק. דאס וואס נח האט מקריב געווען קרבנות איז געווען אלס הודאה לה', פאר דעם וואס ער איז געראטעוועט געווארן פון מבול, דערפאר האט ער געברענגט א קרבן אלס א דאנק צו דעם אויבערשטן, ווי ס'שטייט דער לשון ויזכר אלוקים את נח אין פרשת נח, דערפאר האט ער געברענגט א קרבן, ער איז געווען דער איינציגער וואס איז געראטעוועט געווארן. ידוע, דער רבי נשמתו עדן דער רבי רש"ב איז מסביר, דער הסבר פארוואס דער פסוק ויזכר אלוקים את נח איז איינער פון די פסוקי זכרונות וואס ווערן געזאגט אין מוסף דראש השנה. מ'וויל דערמאנען ס'איז דא מלכיות, זכרונות און שופרות. מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, דער אויבערשטער זאגט אין די גמרא זאגט אין ראש השנה, אמרו לפני מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, ס'איז דא מלכיות, דא זכרונות און ס'איז דא שופרות. קומט צו זכרונות, איינער פון די פסוקים וואס ברענגט אויף זכרונות, ויזכר אלוקים את נוח, וואס האט נוח דארט, ווי קומט דא נוח אריין? מען רעדט דאך וועגן איינעם וואס איז געווען פאר מתן תורה, וואס איז ער געווען? ער איז געווען פון די פון די אומות העולם, ער איז גארנישט געווען קיין איד.

אבער ס'זאל דאך זיין א טייל פון יעלה זכרונכם לפני לטובה, פארוואס ווילסטו נוח'ן? ווייל די זכירה פון נוח איז געווען מצד דעם עצם מעלת נשמות ישראל. ער איז טאקע געווען, ניין, וואנט קומט אידן, וואנט איז געווארן בני ישראל, דווקא פון נוח. איז מצד דעם עצם פון מעלה פון די נשמות אויף ישראל, איז מען זאגט מען שוין ביי נוח, אז דער אויבערשטער האט אים געדענקט, האט עס צוטון מיט אונז אויכעט. וואס דערפאר זאגט מען, מ'לייגט נאך צו, שטייט נישט אין תורה וגם את נח זכרת, שטייט וגם את נח באהבה זכרת, עס קומט מיט אהבה, וואסערע אהבה? עצם פון די נשמות אויף ישראל וואס קומען ארויס פון אים. וואס מיינט די אהבה פנימית ועצמית צו נשמות ישראל. דער אייבערשטער האט געראטעט נוח'ן, נישט ווייל ער גלייך ממשיך זיין די וועלט, אן דעם וואלט נישט געווען קיין וועלט, אלץ איז דאך דערטרונקען געווארן, אלץ איז דאך געווארן אויס, דער אייבערשטער האט געהאט אנדערע וועגן ווי אזוי צו טון, דער אייבערשטער האט עס געטון, פון אים וועט ארויסקומען עם ישראל, דערפאר איז עס געווען באהבה, איז נוח באהבה, באהבה צוליב די נשמות ישראל וואס גייען ארויסקומען פון אים, קומט אויס אז כאטש נוח איז געווען פאר מתן תורה, וואס דעמאלס איז געווען ובנו בחרת ביי מתן תורה איז געווען ובנו בחרת מכל עם ולשון דער אלטער רבי זאגט אין שלחן ערוך אז ווען מ'זאגט ובנו בחרת מכל עם ולשון פאר קריאת שמע יעמאלט דארף מען אין זינען האבן די מתן תורה ווייל ביי מתן תורה איז דאס געווען דער ענין פון ובנו בחרת נאך אמאל קומט אויס אז כאטש נח איז געווען פאר מתן תורה וואס דעמאלס ביי מתן תורה איז געווען ובנו בחרת מכל עם ולשון איז ער דאך נישט געווען בחרת יעצט און אפילו נישט אין אן אופן ווי די אבות וואס מיט זיי איז געווען די התחלה פון עם ישראל, ושמם אבות, וואס האט זיך אנגעהויבן באמת עם ישראל, פון די אברהם יצחק ויעקב, דערפאר רופט מען זיי אבות, זיי זענען אונזערע אבות, ביי אים ווערט ער נישט אנגערופן אבות, ער איז דאך געווען פריער. אף על פי כן, פון דעסטוועגן האט ער געהאט א שייכות, עס ווערט דאך א שאלה וואס האט נח א שייכות דא, אבער איך זע אז מען דערמאנט עס ראש השנה אין דאווענען, זע איך לער איך ארויס פון דעם אז נח האט געהאט א שייכות צו די נשמות ישראל, ווייל פון אים קומען זיי ארויס, וואס דערפאר איז ביי נח'ן געווען א זכירה באהבה מצד עצם מעלת נשמות ישראל איז ביי מתן תורה טאקע געווען די בחירה אבער בזמן פון נוח איז דאס געווען נאר באהבה מצד נשמות ישראל פון אים זענען ארויסגעקומען אלע און דערמיט איז אויך מובן פארוואס די קרבנות וואס נוח האט געבראכט בהמשך צו דער זכירה והודאה פאר זיין ניצל ווערן פון מבול אויף דעם האט ער דאך געברענגט די קורבנות האבן געהאט א שייכות צו די קורבנות פון אידן לאחרי מתן תורה פאר וואס דווקא ביי נח'ן די קורבנות וואס ער האט געברענגט האבן שוין געהאט א שייכות צו די קורבנות ווי געזאגט פריער יעצט איז דער רבי מסביר פאר וואס דאס איז פריער האט מען געלערנט אז די קורבנות וואס נח האט געברענגט איז געווען איין זאך וואס ביי נח'ן איז געווען ווי נאך מתן תורה קרבנות דווקא מן הטהורים ולא מן הטמאים ער האט געקענט עסן אלץ אבער אז ס'קומט צו א קרבן מוז זיין א קרבן מן הטהורים ווייל נח פון אים קומען ארויס אלע און דאס ווייסט ארויס דעם קשר פון נח'ס קרבן האט שוין א קשר צו דעם קרבן פון מתן תורה און דאס איז אויך דער ביאור אין דעם וואס דער מדרש זאגט וועגן די קרבנות פון תורת כהנים יעצט וועט מען קומען צו פארשטיין די שאלה וואס מען האט געפרעגט פריער די קרבנות טהורים וואס טהורים איז די הגדרה אין קרבנות פון פאר מתן תורה עס איז יא קרבנות פון פאר מתן תורה האט ער געזאגט איך קען דאס דאך נישט ניצן לכאורה ער רעדט דאך וועגן תורת כהנים האט דער רבי מחדש געווען אז אין די קרבנות פון נח'ן זעט מען יא א קשר מיט נאך מתן תורה און דערפאר ניצט מען דאס דווקא ווען דער מדרש זאגט אז די קינדער לערנען לערנען הייבן אן מיט תורת כהנים מיט ויקרא ווערט אין דעם מרומז דווקא דער קרבן פון נח, און דער רבי וועט מסביר זיין זייער געשמאק פארוואס דאס איז. און דאס איז אויך דער ביאור אין דעם וואס דער מדרש זאגט וועגן די קרבנות פון תורת כהנים, והקרבנות טהורין, ס'נוצט נישט קיין לשון והקרבנות תמימים, ס'נוצט דווקא טהורים וואס איז געווען יעמאלט ביי נח, וואס טהורים איז די הגדרה אין קרבנות פון פאר מתן תורה, נאך מתן תורה איז נישטא קיין אדער הגדרה פון טהורים, זיכער אז ס'טהורים, נאך מתן תורה רעדט מען נאר וועגן דעם ענין פון תמימים מובחרים וכו'. כנזכר לעיל וויבאלד דער תוכן פנימי פון קרבנות איז וואס איז דער תוכן פנימי פון קרבנות ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געוואלט דעם אייבערשטנ'ס רצון איז אז א קרבן רופט ארויס רזא דקורבנא עולה עד עס גייט ארויף ביז רזא דאין סוף דער קרבן האט אין זיך א מורא'דיגע געוואלדיגע מעלה אז נאך העכער ווי תורה ס'פאררעכט תורה אז איינער האט פארפעלט תורה פאררעכט דאס דעם ענין וואס האט פארפעלט ס'מאכט אים ריין פון דעם חטא וואס האט געהאט וויבאלד דער תוכן פנימי פון קרבנות איז כנזכר לעיל צו מגלה זיין די אהבה עצמית של הקדוש ברוך הוא וואס איז העכער פון דער אהבה שעל ידי תורה דריקט דאס זיך אויס מער אין די קרבנות של נח פון לפני מתן תורה אז איך וויל דערמאנען דעם ענין פון קרבן אז ס'רעדט זיך אז יבואו טהורים ויתעסקו בטהרות וועגן וואס רעדט מען ויתעסקו והקרבנות טהורים רעדט מען וועגן די קרבנות פון נח פארוואס נאך איידער ס'איז געווען דער ציווי אויף די קרבנות דאס דריקט זיך אויס מער אין דעם קרבן פון נח ווי אין די קרבן פון נאך פארוואס מה שאין כן נאך מתן תורה זענען די קרבנות אן עניין של מצווה איז אין זיי דערפאר נישט ניכר בגלוי ווי זיי זיינען למעלה פון דער פעולה פון תורה בשעת איך זע עס קומט דער בית המקדש קומט אן תורה און ס'ווערט א מצווה צו ברענגען א קרבן חס ושלום אויב איינער האט ס'איז דאך דא דער ענין פון קרבן תודה די די חיים עובר ים און יוצא מבית האסורים ברענגען א קרבן תודה ביי נח'ן איז געווען א קרבן תודה איז ממילא בשעת ס'ווערט אן ענין פון א מצווה טו איך עס אלס א מצווה בשעת ס'איז געווען פאר מתן תורה ביי נוח'ן, איז דאס געווען אינגאנצן צו מגלה זיין די אהבה, ס'איז געווען בגלוי, וואס איז דאס געווען? מגלה זיין די עצמות, דער אייבערשטער זאגט, את נח זכרתי באהבה, דאן איז ער ארויסגעגאנגען געברענגט א קרבן, פארוואס? ווייל פון דעם איז ארויסגעקומען עם ישראל, דארטן ליגט דער בגלוי דער ענין פון קרבן וואס עס טוט אויף, נאך מתן תורה טוט עס אויכעט אויף, אבער עס איז שוין נישט בגלוי. עס איז שוין דא א ענין פון דעם פון מצוה, מצוה איז שוין נישט דער ענין פון קרבן, קרבן איז שוין א סאך, איז דאך העכער ווי ווי מצוה, ווי געזאגט, עס פאררעכט די מצוות. אות ח' על פי כל הנ"ל לויט מ'האט אוועקגעלייגט דעם יסוד ביז דא זייער געשמאק און פארשטאנדיג, וועט מען אויך פארשטיין וואס דער מדרש זאגט מתחילין לתינוקות בתורת כהנים, פארוואס? ווייל יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. די דריי זמנים דערהייבט זיך אויס ביים זייער געשמאק וואס דאס מיינט די דריי זמנים ותקופות הנל בנוגע צו אידן בכללות מ'האט ערשט געלערנט ביז יעצט א לכאורה איז דא דריי זמנים ביי די אידן וואס איז די דריי זמנים ס'דא א' זינט מתן תורה ווען אידן האבן מקבל געווען און מקיים געווען תורה ומצוות על פי ציווי השם דאס איז ביז היינט נאך נאך מתן תורה אנהייבנדיג די צווייטע די צווייטע תקופה איז אנהייבנדיג פון די אבות וואס קיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנה די דריטע תקופה און נאך פריער פון נוח, אויף וועמען ס'איז געווען נאר א שייכות צו תורה, על כל פנים א גדר פון טומאה וטהרה כנל, קיין שייכות צו זאגן קיים כל התורה כולה עד שלא ניתנה איז נישט געווען ביי אים, איז דא דריי שלבים, איין שלב איז נאך מתן תורה וואס אידן האבן מקבל געווען און זענען מקיים תורה ומצוות, ס'איז דא דער ענין פון אבות, וואס קיימו כל התורה כולה עד שלא ניתנה, ס'דא דער גדר פון נוח, וואס ביי אים איז נאר געווען נאר איז געווען נאר א שייכות צו תורה, וואסער א שייכות, אז אויב ער ברענגט א קרבן, דארף ער זיין דווקא פון טומאה, ס'געווען דער ענין פון טומאה וטהרה. דער רבי גייט עס צושטעלן ערשט צו יעדן איינעם און איינעם פון אונז, ווי דאס ביי אונז איז אויך דא ביי יעדן אידן, איז דא די זעלבע דריי תקופות. יש לומר אז דוגמתם פון די דריי תקופות איז דא ביי יעדן אידן. דא דריי תקופות ביי יעדן איינעם. א', נאך דעם ווי ער ווערט בר אדער בת מצווה, און א מחויב במצוות, אזוי ווי נאך מתן תורה זענען אלע געווארן מחויב במצוות, איז ביי אונז אויך דא, ס'דא דער גדר פון בר מצווה און בת מצווה. ב', די צווייטע תקופה, די פריערדיגע תקופה, פון זינט ער איז הגיע לחינוך, און זיין קיום התורה ומצוות איז אלס א הכנה צו זמן חיובם, ביז בר מצוה איז ער נישט מחויב, אבער עס איז דא א זמן פון ווען ער הייבט אן ענין פון חינוך ביז די בר מצוה, טוט ער עס אלס א הכנה צום זמן חיובם, די זעלבע זאך ווי עס איז געווען ביי די אבות, ביי זיי איז געווען קיימו כל התורה כולה, אבער עד שלא ניתנה. ג די דריטע תקופה וואס איז דא, נאך קודם שהגיע לחינוך, ווען עס איז נאכנישט שייך די הנהגה בכלל פון קיום תורה ומצוות, מ'באדערט אים נישט א קינד א קליין קינד ביז ס'קומט דער זמן פון חינוך איז נישטא ביי אים דער ענין וואס מען מאכט מיט אים זאכן אבער אף על פי כן פון דעסוועגן הגם אז ס'איז נאך נישטא דארף נאך טרעפן עפעס ביי אים אזוי ווי ביי נוח'ן ביי נוח איז שוין געווען דער ענין פון גדר פון טומאה וטהרה אפילו אז ער געווען פאר די אבות פון אין לוי קיים כל התורה כולה איז אין די תקופה פון א קינד וואס ער נאך פאר חינוך דער רבי איז פון דעסוועגן אבער אף על פי כן וויבאלד ער איז א אידיש קינד אונטערגעשטראכן אידיש קינד האט ער אויך דעמאלט א שייכות צו תורה. דער רבי לייגט צו זייער געשמאק אין הערה פערציק, ויש לומר שלכן, דערפאר טאר מען נישט הייסן א קינד עפעס טון, אדער אדער אים געבן עפעס צו טון, ער זאל מאכן א איסור וואס איז בידים, אפילו אז ער נאכנישט קוים פארשטאנדיגער קינד ווער ס'וויל אריינקוקן איז אין אלטן רבי'נס שלחן ערוך סימן שמג סעיף ה רעדט דארטן דער אלטער רבי וועגן דעם ענין ס'הייסט אז ער האט אז א איד אז א אידישע קינד ער האט א שייכות צו תורה האט ער אויך דעמאלט א שייכות צו תורה ויתירה מזה אים איז געגעבן געווארן די תורה בתורת ירושה ביי אים זעט מען ארויס די ירושה מער ווי ביי א גדול א גדול איז ירושה ער לערנט ווייל מען דאך נישט אקען לערנען אבער דער ווייל ער איז דאך צו קליין אבער מען האט דער ענין פון מורשה קהלת יעקב וואס אויך א תינוק בן יומו איז יורש הכל מ'זעט אין הלכה ער איז נאר געבוירן געווארן חס ושלום עפעס האט פאסירט איז ער יורש אלץ אזוי ווי א גדול און ער האט א שייכות צו גדר התורה האט ער א שייכות איר זעט דאך א שייכות צו גדר התורה איז די זעלבע דריי תקופות וואס איז געווען אין דעם עם ישראל נאך מתן תורה פאר מתן תורה די אבות און פאר דעם נח אזוי יעדער ביי יעדן איינער איז דא די צייט וואס ער איז פאר גיל חינוך, ער איז א איד, און דאן דא דער גיל חינוך ביז בר מצוה, דאס דער ענין פון אזוי ווי אברהם אבינו, און דאן דא דער דריטער תקופה נאך די בר מצוה, וואס איז אזוי ווי נאך מתן תורה. וויבאלד אז ביי א קטן קודם שהגיע לחינוך איז נאך נישטא דער ענין העבודה בתורה ומצוות, איז ביי אים דערפאר ניכר בגילוי זיין מעלה עצמית אלס א אידיש קינד. דאס ארויסברענגען מיט דעם מיטן פארענטפערן וואס דער תנחומא איז געווען די שאלה, וואס זאגסטו מיר אז דער אייביש אז א קינד לערנט, אילולא ווען דער קינד לערנט וואלט די וועלט נישט געשטאנען, ווען זיי לערנען די הלכות פון קרבנות וויבאלד אז ס'איז נישטא קיין מקדש, גלייך נאכדעם זאגסטו אז ביי גדולים אויך, דער רבי וועט ארויסברענגען פארוואס דער מדרש זאגט מתחילה לתינוקות, פארוואס מתחילה לתינוקות, ווייל דארטן הערט זיך דער גאנצער ענין מער ווי ביי די גדולים, ביי גדולים אויך, ווי געלערנט דער רבי האט שוין אוועקגעלייגט די יסוד אז דער תנחומא זאגט וואס מוז ער זאגן ביי ביידן.

מה שאין כן ווען ס'ווערט א מצוה, ווערט עס אין א אנדער סארט אופן. איז ביי אים דער פאר ניכר בגילוי זיין מעלה עצמית אלס א אידיש קינד, די אהבה פנימית ועצמית פון אויבערשטן צו אידן, איז מער בגילוי ביי א אידיש קינד קודם שהגיע לחינוך. און דאס איז וואס דער מדרש זאגט יעצט וועט מען פארשטיין וואס דער מדרש זאגט יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים וויבאלד דער ענין הקרבנות איז ארויסרופן און מגלה זיין די אהבה עצמית פון אויבערשטן צו אידן דאס דער ענין פון קרבן קרבן איז העכער פון מי פון העכער פון תורה ס'איז העכער פון תורה ס'איז מכפר אויף תורה די אהבה עצמית פון אויבערשטן צו אידן נישט קיין אהבה דורך תורה נאר אהבה עצמית איז וועלכע איז העכער פון דער אהבה שעל ידי לימוד התורה, דאס איז דאך דער ענין פון וואס? פון א קרבן וואס דאס רופט עס ארויס, וואס מצד דער אהבה ווערט אויפגעטאן די כפרה, דערפאר דורך די אהבה וואס דער אייבערשטער האט צו די נשמות ישראל, קען ער מכפר זיין, זיי זענען טהורים בעצם, די קינדער זענען טהורים בעצם, פארוואס? ווייל זיי דערלאנגען אין אן ארט וואו דער ענין הטומאה קומט נישט צו. ס'רירט נישט אן. דערפאר איז יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים. דערפאר רופט מען זיי אן טהורים, און דערפאר רופט מען עס אן טהורים אויף די קרבנות לגבי נח. זיי זענען אין דעם גדר פון טהורים. ווי געזאגט פריער, די אהבה פנימית ועצמית פון אייבערשטן צו א אידן איז מער בגלוי ביי א אידיש קינד קודם שהגיע לחינוך. פארוואס? ווייל ער איז טהורים.

וואס טייטש שאמר התנחומא וואס מיינט עס אינם יודעים מהו טעם חטא ועוון זענען טהור אינגאנצן ביי זיי איז נישט שייך דער גאנצער ענין החטא ועוון דערפאר וואס ביי זיי איז מער בגילוי די אהבה עצמית פון אויבערשטן צו אידן

ולא שצריכים להיות טהורים. נישט אז זיי דארפן זיין טהורים, נאר זענען טהור בעצם. דאס וואס קומט אונז זאגן דער ווארט, הקרבנות טהורים זענען טהור בעצם. זעלבע זאך לתינוקות טהורים, יעצט שטימט דאס ביידע צוזאמען, שמשמעותו גם כן לא רק שהן טהורים בפועל, נישט נאר אז בפועל זענען זיי טהור, כי אם כלשון התנחומא, ואינם יודעים מהו טעם חטא ועוון. זיי ווייסן גארנישט וואס איז טעם חטא ועוון. איז אלץ געשמאק פארשטאנדיג, אלע שאלות זענען אראפגעגאנגען, מ'האבן א גילוי נפלא וואס דער ענין פון קרבנות, וואס איז אנדערש פון די פון די קינדער ביז גרויסע, און פארוואס שטייט דער לשון טהורים, אויף וואס גייט דאס טהורים, גייט טאקע אויף די קרבנות, אויף וועלכע קרבנות? וואס נוח האט געמאכט, ווייל דארטן הערט זיך ארויס מער דער גילוי פון די מעלה פון קרבן. קרבן איז דער ענין וואס רופט ארויס דעם עצם'דיגן קשר פון א אידן מיט'ן אויבערשטן. אות ט', על פי כל הנל איז אויך מובן פארוואס דווקא דער ענין פון יבואו טהורים ויתעסקו בטהורים, די קריאה אין תורת כהנים דורך תינוקות, באווארנט אז עס זאל זיין העולם עומד. ס'שטייט דאס וואס די גדולים זענען עוסק אין פרשת הקרבנות, און דער תנחומא זאגט דאך אז עס איז כאילו הקריב קרבן, איז דאך נישט א מעשה, נאר בלויז, עס איז נישט קיין מעשה, זיי ברענגען דאך נישט קיין קרבן, עס איז דאך נאר א התעסקות במחשבה ובדיבור, ווי דער אלטער רבי איז מסביר, דער אלטער רבי איז מסביר אין ליקוטי תורה, אז מחשבה זו תפילה, וואס דער ענין פון פון פרשת הקרבנות, ווען א איד טוט דאס איז כאילו הקריב קרבן, ווי איז דאס? זאגט דער אלטער רבי, אז במחשבה ודיבור מעשה נישטא נישטא קיין מעשה הקרבנות וואס מיינט עס במחשבה ודיבור מיינט עס אז מחשבה זו תפילה וואס איז עבודה שבלב וואס איז דאס כנגד הקרבנות דיבור איז תלמוד תורה דקרבנות אבער ביידע זאכן אבער סיי דעם ענין פון תפילה סיי דעם ענין פון דיבור וואס איך זאג איך לערן די ענינים פון קרבנות וואס די צוויי לבושים פון מחשבה ודיבור איז עיקר עניינם צו מגלה זיין דעם שכל האדם אדער זיין רגש המידות, וואס טוען די צוויי לבושים? דער נפש וויל זיך ארויסגעבן און ער וויל עפעס זאגן א צווייטן, ער וויל זאגן עפעס דעם אויבערשטן, ווי זאגט ער עס? איז דורך מחשבה ודיבור, ער טראכט גוטע זאכן, מחשבה ווי דער אלטער רבי זאגט אז ס'איז גאר א ענין פון עבודה שבלב, וואס איז דאס גאר תפילה? איז דער ענין פון מחשבה און דיבור איז א לבוש וואס דער נפש טוט זיך אן אין זיי און ער ווערט נתגלה דורך דעם. דעם שכל האדם אדער זיין רגש מידות, אין זיי איז דער עיקר נישט די אותיות וועלכע זיינען מלביש דעם שכל אדער די מידה, נאר דעם שכל או מידה וועלכע זיינען אנגעטאן אין די אותיות. וואס איז דא דער עיקר נוגע? דא איז נוגע דער עיקר דער שכל און מידות, דעם שכל וואס ער האט, די מידות די אהבה צום אייבערשטן, און דעם שכל צו פארשטיין וואס ער לערנט אין חכמה. די ווערטער איז דא נישט אזוי שטארק נוגע, דא איז נוגע מער דער ענין פונעם שכל און מידות ווי זיי ווערן ארויסגעבראכט דורך דעם מחשבה וואס דאס איז תפילה און דורך דעם ענין פון עבודה און דורך דעם ענין פון דיבור וואס דאס איז תלמוד תורה די קרבנות אלס גערעדט ס'איז נישטא קיין מעשה מעשה הקרבנות איז נישטא וויבאלד אז בגילוי איז דא דער שכל ורגש האדם יא ס'איז דאך דא דער שכל ורגש אין דעם קלאר אז ער גייט אז ער גייט לערנען פרשת הקרבנות איז דא אין דעם ערשטנס דא אין דעם דאווענען אנשטאט קרבן דאס דער ענין פון מחשבה לערנען ענין הקרבנות איז דאס איז דאס דער ענין אזוי ווי ער ברענגט א קרבן מילא דא איז דאך דא דער שכל און רגש פון דעם מענטשן דערפאר דערהערט זיך דא נישט אויף אזוי פיל די מעלה עצמית פון א אידן וואס איז מצד בחירת הקדוש ברוך הוא אין אידן וואס איז דאך דא דא בגילוי דא הערט זיך דער מענטש הערט זיך דא ס'הערט זיך זיין שכל און זיין רגש ווי ער טוט עס דער רבי וועט ארויסברענגען דערפאר איז ביי א קינד א מוראדיקע מעלה דערפאר איז דווקא ביי קינדער זאגט ער דעם לשון אז אילולי וואלט געווען איז עולם אילולי ווען זיי וואלטן נישט געלערנט וואלט חס ושלום די וועלט נישט געהאט קיין קיום פארוואס ווייל דער מוראדיקע חילוק דווקא די קריאה ולימוד של תינוקות און אין דעם גופא מתחילין לתינוקות בתורת כהנים נישט נאר די קריאה ולימוד של תינוקות אלעמאל ווען זיי לערנען אין תורת כהנים, נאר ס'איז מתחילין לתינוקות מיט תורת כהנים, אין דעם גופא אז קינדער לערנען אין תורת כהנים, נאר ס'איז מתחילין, דא רעדט זיך וועגן דער התחלת הלימוד פון תינוקות, דער אנהייב לערנען, ווען זיי זענען נאך קודם שהגיעו לחינוך, און ביי זיי איז נאכנישטא דער ענין של הבנה והשגה, זיי האבן גארנישט קיין הבנה והשגה. ווי מען זעט אין מנהג ישראל אז בלויז די התחלת הלימוד פון תינוקות איז פון ספר ויקרא אבער דערנאך לערנט מען מיט זיי בסדר אחר כמנהג המקום אין יעדן ארט איז דא א אנדער סדר וואס מען לערנט נאך וואס מען לערנט ויקרא מען ברענגט טאקע אראפ והכי משמע אין דעם כל בו און אין דעם רוקח שטייט דארטן אז די גמרא זאגט כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה וואס איז דאס כותבין מגילה זאגט ער בתורת כהנים מ'הייבט אָן מיט תורת כהנים ביז וואַנעט, עד ויהי ביום השמיני, אַ וואָס איז דאָס? דאַן גייט מען צו די אַנדערע זאַכן, אָדער בראשית אָדער שמות, ווי מיר לערנען, שזהו משום שהתינוקות בתחילה לומדים רק התחלת תורת כהנים. וואָס איז ביי זיי? ביי זיי דאָך אין גאַנצן אַנדער סאָרט אופן, ביי זיי איז דער אופן, נאָך פאַר זיי קומען אין חינוך און פאַר זיי קומען צו הבנה והשגה, ביי זיי דער ענין וואָס זיי זאָגן, ס'איז נישט זייער פארשטאנד, ס'איז נישט זייער הרגש, זיי זאגן די ווערטער פון דעם ענין פון תורת כהנים, פון די קרבנות. און ס'איז ביי זיי בלויז, ווי דער רבי איז מדגיש, ס'איז ביי זיי בלויז אן ענין של קריאה לחוד, דער עצם ליינען. ביי א מענטשן, ווען ער דאוונט און ער לערנט, איז דאס דער ענין פון ער דאוונט, ער לערנט, דא איז נישטא דאס, די ענין פון קריאה, ס'איז נישט פארשטאנדיג, ס'איז נישט ער. עיקר דערביי איז נישט דער תוכן הדיבור, איז נישט דער תוכן הדיבור, נאר די עקימת שפתיים של הקטנים, נישט דער תוכן וואס זיי לערנען, אז זאלן פארשטיין פונקט ווי די אלע קרבנות און אלע זאכן, ס'איז גאר נישט מעגליך אז זאלן פארשטיין די אלע זאכן גוט. וואס איז ביי זיי דער עיקר? עקימת שפתיים של הקטנים, דארט הערט זיך ארויס אסאך העכער די דרגה פון דעם קשר פון א איד מיטן אייבערשטן, ס'איז גאר נישט, ס'איז גאר נישט זיין שכל, ס'איז גאר נישט זיינע מידות, ער איז בטל אינגאנצן, וואס טוט ער? ער זאגט תורת כהנים, פאר איז ביי די קינדער דא דער ענין וואס דער מדרש זאגט אז בזכות זה אילולי איז עולם עומד דווקא דאס ביי א קינד וואס ער לערנט אין א אופן וואס דער תוכן הדיבור איז נישט נוגע עס תוכן איז נוגע די עקימת השפתיים דווקא דאס רופט ארויס און מגלה די אהבה עצמית פון אויבערשטן על דרך הנל סעיף ו' אז בחירת הקדוש ברוך הוא איז אין גוף דווקא אזוי איז דא אויכעט אין דעם ענין פון דיבור, נישט דעם ענין פון פארשטיין, און נישט דעם ענין פון, פון, פון, ווי געזאגט פריער, פון, פון רגש און מידות. שכל און, שכל האדם און רגש און מידות. על דרך הנל סעיף ו' ובמילא איז דער אויפטו דורך דעם, דורך די קינדער, בתכלית השלימות, און עס באווארנט עס זאל זיין העולם עומד, משיחת שבת פרשת ויקרא תשמ.